אז דער ארגאניזיר קאמיטעט וועלכער האט ארגאניזירט דעם היינטיגן אוונט זיין באשטאנען פון פון דעלעגאטן פון ווילנער פארבאנד און פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק וועלכע איז באשטאנען פון די פאלגענדע חברים די פריינד אברהמסאן, גראסמאן, פינקלשטיין, פרוי גאלדבערג, יענטל פישמאן, ישראל גענז און פריינד סימע דאוואנג. די אלע חברים דריק איך אויס מיין בעסטן דאנק פאר דער שווערער ארבעט וואס זיי האבן געהאט דורכצופירן, און מיר האפן אז ביי א צווייטע געלעגנהייט וועלן מיר זיי ווידער אויסנוצן. איך וואלט אויך וועלן באדאנקען די גרופע ווילנער פרויען, צוזאמען מיט פרוי גאלדבערג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, וועלכע האבן צוגעגרייט דעם היינטיגן כיבוד. די פרויען זיינען אנגעפירט געווארן פון פרוי מיידנבוים, פרוי גענז און עטל מיכטום. איך וויל אויך באדאנקען די פרעסע וועלכע האט זיך אזוי הארציג פארנומען מיט דעם ענין און אונז געגעבן די געהעריגע פובליסיטי און

אינדערהיים ביי א טאטן געבענטשט וואלט זי ליכט. אינדערהיים ביי א טאטן דעם פרומען. געקומען בין איך און האב זי אומגעריכט אין א וועלט אן א שבת גענומען. מיין וועלט האט פון אלע פיר זייטן געברענט. איך האב זי אין פייער געלאזן.

אין ביידע זייטן פינסטערניש, און אינדערמיט א וועג אן אומענדליכער שנייאיקער זיך ציט דורך טאג און נאכט, א שניי א שטילער שיט און שיט. און אויפן וועג פארוויקלטע געשטאלטן צוויי אין איינעם איינגעטוליעטע, ווער זענען זיי? און וועמען זוכן זיי אין פינסטערניש און שניי? זיי זוכן קיינעם נישט, זיי גייען דורך דער וועלט ווי ערשט צוריקגעקומענע פון מתים פעלד. אויף וועלין, דורכגעשוידערט פון געוויין און קעלט. די ערשטע איז געבויגן ביז דער ערד און גרוי, די צווייטע איז א מארמאר-שטאלצע יונגע פרוי, נאר ווי די אלטע, א פארגליווערטע אזוי, פארטולעטע צוויי שאטנס גײען מיד און שטום, װי זײ פֿאַרשװאָרן װאָלטן זיך צו גײן אַרום דער גאָרער ערד און מיך דערװאַרטן װען איך קום. איך גײ אַנטקעגן זײ אַ בלינדער פֿון דער װײַט, פֿון זײ פֿאַרכּישופֿט װעל כ'אַדורכגײן דורך דער צײַט און װאַנדערן מיט זײ אינאײנעם

א נאמען. א שאטן קריכט ארום אין אויסגעברענטן ראוו. דארט שטיקן פליטים זיך אין אויסגעזאלצטע שווייסן. שטייט אויף חברים און גיט אפ מיר מזל טוב, געבוירן האט מיין זון האט מיין ווייב א זון אין זאמדן הייסן. די פליטים שפרינגען אויף און יעדער פנים ברענט ווי ס'וואלט די שקיעה האט פון אים ארויסגעפייערט. זיי פלעכטן איבער ווי א זילבערנעץ די הענט. און וועגן צארט דאס עופעלע ווי גינגאלד טייער. זאגט איינער מיט א וואלקנדיקער שווערער בארד. אן אנזאג איז עס אויף א לעבן אויף א נייעם. א סימן איז עס אז מיר וועלן לעבן פארט. איז גיב א נאמען טאקע דיין בן זכר חיים.

נקמה! כאָטש דאָס קלינגט ניט גוט, נקמה! כאָטש דאָס קלינגט ניט שיין, זאָל זיין דיין נאָמען אין האַס זאָלסטו דערטרינקען, אין האַס זאָלסטו דערטרינקען.

און די פאראנטווארטליכקייט וואס מיר האבן אזא חשוב'ן גאסט ווי חיים גראדע אליין, דאס אליין איז צופיל פאר מיר. ווייזט אויס אז איך בין נישט קיין צו גרויסע קינסטלערין. א שאטן קריכט ארום אין אויסגעברענטן ראוו. דאָרט שטיקן פּליטים זיך אין אױסגעזאַלצטע שװײסן. שטײט אױף, חבֿרים, און גיט אָפּ מיר מזל-טובֿ! געבױרן האָט מײַן װײַב אַ זון אין זאַמד דעם הײסן. די פּליטים שפּרינגען אױף, און יעדער פּנים ברענט, װי ס'װאָלט די שקיעה רױט פֿון אים אַרױסגעפֿײַערט. זײ פֿלעכטן איבער, װי אַ זילבער נעץ, די הענט, און וועגן צאַרט דאָס עופֿעלע ווי גינגאָלד טײַער. זאָגט איינער מיט אַ וואָלקנדיקע שווערע באָרד. אַן אָנזאָג איז עס אויף אַ לעבן אויף אַ נײַעם. אַ סימן איז דאָס, אַז מיר וועלן לעבן פֿאָרט. איז גיב אַ נאָמען טאַקע דײַן בן-זכר חיים. דער אַנדערער פֿון פֿרייד איז שיקער ווי פֿון ווײַן, ער ליארעמט דו זאלסט אנרופן דיין זוהן בן עמי, און דו זאלסט געטריי זיין, אידיש יינגעלע דו מיין דיין שווער געפרופטן שטאם און צניעות'דיגער מאמע. דער דריטער זאגט, נקמה! כאטש דאס קלינגט ניט גוט, נקמה, כאטש עס קלינגט ניט שיין, זאל זיין דיין נאמען. דיין האַס זאָלסטו דערטרינקען אין דעם תליונס בלוט, און דו זאָלסט סאַמען ביז דעם צענטן דור זיין זאָמען. די מוטער וויינט. ווי זאָל איך אָנרופן מיין קינד? נאָך וועמען זאָל איך דיר, מיין קינד, אַ נאָמען געבן?

וועל געבן אלע נעמען מיטאמאל אים, איר אלע, פלעכט ארום אים די הענט צונויף, איך וועל מיין זונעלע א נאמען געבן שלום.

איז געבאָרן געוואָרן אין ווילנע און איז גאָר יונג געוואָרן אַ יתום, און זעלבסטפאַרשטענדלעך, אַז בײַ שווערע באַדינגונגען, אין וועלכע בכלל ווילנע האָט זיך געפונען אין יענע יאָרן, איז זײַן קינדהייט דורכגעגאַנגען בײַ גאָר, גאָר ניט קיין פרייליכע באַדינגונגען. ער איז אויסגעהאָדעוועט געוואָרן אין אַ קינדער-אינטערנאַט אין ווילנע. און זיין לערע האט ער באקומען אין דער תלמוד תורה און שפעטער אין פארשיידענע ישיבות פון ווילנע, פון ביאליסטאק און אנדערע שטעט פון דער ליטע. גאר יונג האט חיים גראדע גענומען שרייבן, נאך דאן ווען ער האט גע. נאך איידער, ווי כ'האב געהערט פריער, נאך איידער ווי ער האט נאך אנגעהויבן לערנען גמרא האט ער שוין געהאלטן א פעדער אין האנט און גענומען שרייבן.

חשוב'ע פריינט, מיר נעמען אן אז די אלע מענטשן וועלכע זענען דא פאראן זענען קולטורעלע מענטשן, דאס נעמען מיר אן, און א קולטור מענטש ביי אזא מין פייערונג מאכט ניט קיין גערודער. חברים און פריינט, חיים גראדע איז דא היינט אונזערער א גאסט, און מיט דעם וואס איר וועט זיך ניט פארהאלטן פאסיג ווי עס פאסט פאר קולטור מענטשן, וועט עס זיין א באליידיגונג פאר אונזער גאסט. איך האב אייך פריער געמאלדן אז דער אוונט וועט זיך היינט אביסל פארלענגערן, ס'איז זונטאג מארגן און ס'איז ניט קיין אונגליק. ביי קארטן זיצן לענגער. איך וועל לאנג ניט מאריך זיין, כ'האב נאר געוועלט איבערגעבן א פאר קורצע ביאגראפישע שטריכן וועגן חיים גראדע.

ס'איז אוממעגליך צו רעדן. און ער האט ארויסגעגעבן לעצטנס, כ'קירץ דאס וויפיל איך קען, און האט לעצטנס ארויסגעגעבן צוויי גרויסע ראמאנען, און וועגן דעם וויל איך זאגן נאך איין ווארט, אז די דאזיגע ראמאנען וועלכע זענען געבויט, די דאזיגע ביכער וועלכע זענען געבויט אויף דעם לעבן, אויף דעם שטייגער לעבן פון דעם ווילנער אידן אין דעם ווילנער שולהויף

אזוי טייער ווי מיר האבן אים דא היינט אויפגענומען. איך האב פארשטענדליך, די צייט איז שפעט און דער עולם דענערווירט זיך, כ'האב געוועלט נאר זאגן אפאר ווערטער וועגן דעם, נאר מיר וועלן דאס געבן, נאר מיר, נאר מיר וועל, איך וויל אייך נאר באמערקן אז די שולדיגע מיט דעם וואס זיך פארצויגן אביסל זייט איר אליין, דער עולם איז געקומען שפעט אביסל.

ואחרון אחרון חביב, מיינע ווילנער לאנדסלייט, חברים און פריינט, רבותי, ווי איר זעט אליין, קען איך שוין היינט ניט האלטן פאר אייך, און דארף נישט האלטן פאר אייך, א פולן רעפעראט. ווען איך האב זיך דא גערעדט טעלעפאניש און איבערגעשריבן מיט דעם חבר ראם, דעם דירעקטאר פון דער ביבליאטעק, און מיט די חברים פון די ווילנער לאנדסלייט מיינע, האט מען מיר געזאגט אז ס'וועט זיין אן אבענד וואו מ'וועט מיך באגריסן, און איך בין זייער דאנקבאר פאר די הארציגע ווערטער. און אויך באזונדער פאר דער ליטערארישער זייער אינטערעסאנטער אפשאצונג וואס האט געגעבן אייער אונזער דיכטער און אייער חבר. אבער איר פארשטייט אז איך געדענק מער דעם נאמען פון איר פאעמע א וואלד, ראזענטאל. אבער קיין פולן רעפעראט האבן מיר געשמועסט, זאגט ער, א האלבן רעפעראט, זאג איך, קיין האלבן רעפעראט קען מען נישט האלטן, מען קען אבער יא האלטן א קיצור פון א רעפעראט. כ'וויל אבער אייך זאגן בכלל אפאר ווערטער וועגן מאנטריאל, איך האלט ניט אז א גאסט וואס קומט אויף א ווייל זעט אויף א מייל, אבער געוויסע איינדרוקן האב איך. וויל איך אייך זאגן א אימפרעסיע וואס איך האב געהאט, וועגן זיך פערזענליך נאטירליך, נישט וועגן מאנטריאל. ס'איז דא אמאל אין לעבן פון א מענטשן ווען עס קומען אים אנטקעגן די שאטנס פון דער פארגאנגענהייט. ווי איר ווייסט זיינען די שאטנס פון דער פארגאנגענהייט וואס קומען די מענטשן אנטקעגן, נישט אלעמאל אזעלכע וואס רופן אין אים ארויס פרייד. פון אסאך זאכן וואלט ער זיך אפגעזאגט. אזוי מיינט ער. אינדעראמתן איז אין דער נאטור פון מענטשן אז ער וואלט נאכאמאל געגאנגען דעם זעלבן וועג. און אסאך שאטנס רופן אין אים ווירקליך ארויס זייער פריידיגע דערינערונגען. איך וויל נישט מגזם זיין, איך וויל נישט רעדן אין היפערבאלן. ווירקליך, מאנטרעאל האט ארויסגערופן אין מיר צוריק א שטיק היים. עס איז מיר אנטקעגנגעקומען קודם כל ווילנע, און אפשר אסאך אומשולדיגער און אסאך ריינער און מער איינגעהאלטן אויך דעם באזונדערן ווילנער נוסח ווי דאס איז אין די פאראייניגטע שטאטן. עס זענען מיר אנטקעגן געקומען די מאנטריאלער אידן וואס אויב זיי זענען, זיי נישט קיין ווילנער זענען זיי אלע אבער פון נוסח ווילנער, ווייל ליבע פריינט איך בין נישט קיין לאקאלער פאטריאט און איך האלט ניט אז וואס ווילנע האט געשאפן האט קיינער ניט געשאפן, אבער עס איז אין ווילנע געשאפן געווארן א נוסח. און דער נוסח הייסט טראדיציע, א נוסח וואס איז נישט געבויט געווען אויף גרויסע יחידים, כאטש ווילנא האט ארויסגעבראכט דעם ווילנער גאון, א נוסח וואס איז געבויט געוועזן אויפן קאלעקטיוו, און דאס איז דאך דער אמת'ער כח און דער אמת'ער באווייז פון א גרויסע קולטור. קורץ, חברים, אין מאנטריאל איז דא עפעס פון דעם וואס איך רוף נוסח ווילנע, און דעריבער איז ווירקליך פאר מיר א פרייד און א איבערלעבונג דא צו זיין, און איך דאנק די ביבליאטעק מיט מיינע לאנדסלייט וואס האבן מיר געבראכט, און די מאנטריאלער וועלכע איך רוף נישט אן ביי נאמען וואס האבן מיך צוגערעדט איך זאל דא קומען, און אייך אלעמען. ליבע פריינט, איך האב געזאגט איך וויל רעדן א קיצור פון א רעפעראט, און אזוי וויל איך טון. וואס איז די טעמע מיינע? די פראבלעמען פון דער היינטצייטיגער יידישער ליטעראטור אין דעם יידישן לעבן פון די לעצטע צענדליגער יארן. זענען פארגעקומען פאר לעצטע יאר צענדליג פופצן זענען פארגעקומען דריי געשעענישן וואס האבן ראדיקאל געענדערט דעם פרצוף פנים פון אידישן פאלק, זיין פיזישן ווי זיין גייסטיגן, און זיי האבן אומגעהייער באאיינפלוסט דעם ווייטערדיגן גאנג פון דער אידישער ליטעראטור. וועלכע זענען די דריי געשעענישן? קודם כל דער גרויסע חורבן, צווייטנס מדינה די מדינה ישראל, און דריטנס די אויסראטונג פון אידישער קולטור אין רוסלאנד, וואס איז היסטאריש גענומען איז מסתמא ניט פון אזא באדייטונג ווי פון די ערשטע צוויי אבער וואס שייך אויף דער אידישער ליטעראטור האט דאס געהאט א קאלאסאלע ווירקונג. מיר וועלן אנהייבן פון דעם דריטן, פון דעם פון דער אויסראטונג פון אידישער קולטור אין רוסלאנד, וואס האט זיך פארענדיקט ווי איר ווייסט מיט דער פאקטישער דערמארדונג פון די אידישע שרייבער. וואס איז דער לעצטער סך הכל?

דער לעצטער סך הכל פון דער יידישער קולטור אין רוסלאנד איז אזא, די שרייבער די דארטיגע האבן אריינגעלייגט זייער א סך טאלאנט, א סך שעפערישן כח אויפצובויען א יידישע קולטור, א סאוועטיש יידישע קולטור, אבער זיי האבן אויף זיך ארויפגעצוואונגען א אידעאלאגיע וואָס איז אין תּוך פֿרעמד דעם ייִדישן גײַסט פֿון יאָרטויזנטער, און איז אויך געוועזן אין לעצטן סך הכּל, האָט געמוזט זײַן פֿרעמד זיי אַליין. ס'איז געווען אַ פֿרייד, ווײַל אַלע סאָוועטישע ביכער האָבן געמוזט אין האבן געמוזט ברענגען צום אויסדרוק אפטימיזים, פרייד פון דעם אידישן מענטשן אין רוסלאנד, פרייד פון דער נייער ארדענונג, פרייד פון דעם נייעם גאנג אין דער געשיכטע. ס'איז אבער געווען א פרייד וואס די מענטשן, די שעפער, האבן אויף זיך אליין ארויפגעצוואונגען, אויב אפילו זיי האבן עס געמיינט אויפריכטיג. לויט דער סאוועטישער קאנצעפציע, האט מען בעדארפט שרייבן נאציאנאל לויט דער פארעם און סאציאליסטיש לויטן אינהאלט און וואס דאס האט געמיינט אז בלויז די פארעם דאס הייסט די שפראך דארף זיין א נאציאנאלע און אויך דער פאלקס אויסדרוק דער אידיאם דארף זיין א נאציאנאלער אבער די עצם ווערק, דער גאנצער צוגאנג די אלע קאנפליקטן די אלע פסיכאלאגישע פארטיפונגען, קורץ די אלע עלעמענטן וואס שטעלן צוזאמען א ווערק, דארפן מיט זיך אויסדריקן אויף אידיש אזוי גוט ווי אויף רוסיש און אוקראיניש און אויף אלע אנדערע שפראכן דעם סאוועטישן גייסט, וואס האט פאקטיש געמיינט פאראורטיילן אלע שיכטן פון דער אידישער באפעלקערונג וועלכע זענען געוועזן און האבן צוזאמענגעשטעלט דעם אמאליגן אידישן לעבן און בלויז לויבן דעם נייעם סאוועטישן מענטשן, אין דעם פאל דעם אידישן סאוועטישן מענטשן. דאס הייסט אז פאקטיש איז געבליבן אין אידיש פון אידישן גייסט נאר די שפראך און נאר דער אידיאם, און א פאלשע אידעאלאגיע וואס קען בשום אופן ניט באטראכט ווערן ווי דער המשך פון דעם טויזנט יאריגן אידישן גייסט. ווייל וואס זיי האבן לאמיר אננעמען א פאל פון נאך דער מלחמה ווען די סאוועטישע אידישע שרייבער האבן איבער א נייעס באדארפט באזינגען די ברידערליכקייט פון די פעלקער, ווי אידן לעבן גוט מיט אוקריינער און ווייסרוסן, און די שרייבער האבן עס געטאן ווילנדיג צו ניט ווילנדיג.

אייך צו באווייזן פארוואס איך זאג אז וויפיל טאלאנט זיי האבן נישט אריינגעלייגט און אסאך גוטן ווילן האבן און אסאך שעפערישקייט און ענערגיע האט עס אבער נישט געקענט פאר אונז איבערלאזן אין דעם אוצר פון דער אידישער ליטעראטור אזעלכע ווערק וועלכע זאלן באטראכט ווערן נישט נאר ווי ריינע עסטעטישע ווערטן ניט נאר ווי ריינע ליטערארישע נאר וועלכע זאלן אריינגיין ווי א א נאציאנאלע ירושה פון דעם אידישן פאלק. וואס איז ארויסגעקומען אין לעצטן סך הכל פון דער ענטוישונג פון דער גאנצער וועלט, און בעזונדערס פון דער אידישער וועלט, וואס איז דאס ארויסגעקומען פון דעם פאר א סך הכל פאר דער אידישער היינטיקער ליטעראטור, זייער נישט קיין אנגענעמער סך הכל. חוץ וואס די סאוועטישע ליטעראטור ביי איר גאנצן פלייס און טאלאנט ווי כ'האב שוין עטליכע מאל געזאגט קען נישט און וועט נישט אריינגיין ווי א גרויסער באשטאנדטייל פון אידישן נאציאנאלן אוצר, נישט וויכטיג אויף וועלכע שפראך. חוץ דעם האט דאס אפגעסמ'ט דאס געמיט פון דעם אידישן שרייבער ער זאל מער נישט צוריקגיין צו אזא מאמענט פון אידישער קולטור וואס איז געוועזן א כמעט אן אני מאמין פון יעדן אידישן שרייבער, און דאס איז דער סאציאלער און רעוואלוציאנערער מאמענט. איך גלייב אז פאר אייך דארף איך לאנג נישט רעדן וועגן דעם, און אוודאי נישט מיט קיין ביישפילן אייך דערציילן ווי פול עס איז געווען די אידישע ליטעראטור מיט דעם סאציאלן און רעוואלוציאנערן מאמענט. אידישע שרייבער פון פוילן פון מזרח אייראפע האבן דווקא געוואלט באפרייען דעם ווייסרוס און דעם אוקריינער. אין יונג ווילנע איז געווען אמאל א פאעט וואס האט געהייסן סיאמקע קאהן. און לעבן ווילנע איז דא א שטעטל טראק. און ס'איז זייער א אינטערעסאנט שטעטל. דארטן זיינען דא דרייצן אזערעס. און דאָרטן זײַנען דאָ, דאָרטן זײַנען דאָ געבעט-הײַזער פֿון אַלע רעליגיעס. דאָרטן זײַנען געװען און אפֿשר נאָך הײַנט דאָ די לעצטע רעשטלעך פֿון קאַראַיִמער, פֿון פּראַװאָסלאַװנע, דאָרט, קאַטאָליקן. און אויך האבן זיי דארטן ארומגעוואנדערט ציגיינער. וואס האט א אידישער פאעט פון ווילנע געשריבן פאר א פאעם און געדרוקט אין צוקונפט? ער חלומ'ט נאך פון דער צייט ווען די ציגיינער וועלן ווערן א זעלבשטענדיגע רעפובליק. אזוי ווייט איז געגאנגען די מסירת נפש פון אידישע ליטעראטור אין פוילן, וואס האט דווקא געוואלט זען די באפרייטע פעלקער. שוין אפגערעדט וואס די גאנצע אידישע ליטעראטור איז פול געוועזן מיטן סאציאלן מאמענט, מיטן קאמף צווישן רייך און ארעם. די אידישע פאעזיע פון אמעריקע, ווי איר ווייסט זייער גוט, האט דווקא געוואלט באפרייען די שווארצע. זי האט זיך אנגענומען פאר אומשולדיג פאראורטיילטע. איר געדענקט זיכער וואס פאר א גרויסערע אקציע, וואס פאר א גרויסע שטראם פון שאפונגען וואס האט ארויסגערופן אין אמעריקע דער פאל סאקא און וואנזעטטי. אבער קוקט אריין! נישט לאנג איז געווען אין אמעריקע א פאל מיט ליטל ראק, וואו די פראגע פון אינטעגראציע. האט איר געזען ערגעצוואו א פאעמע פון א אידישן דיכטער וואס רעדט וועגן דעם, וואס נעמט זיך אן פאר דעם פאר דעם אומרעכט וואס מען טוט די קאלירטע? אפשר איז ערגעץ וואו געווען איינס ליד וואס וואלט טיילווייז איינער געמאכט קיין חק וואס איז נישט כאראקטעריסטיש, אבער איך האב אפילו אזא איינציג ליד נישט געזען. דאס באווייזט אז ווי א רעאקציע קעגן דעם וואס די אידישע ליטעראטור האט יארצענדליקער געגלויבט, אין דעם אין ליכט וואס גייט אויף פון מזרח, איז די רעאקציע פון דעם געקומען אין דעם וואס די אידישע ליטעראטור האט אינגאנצן אויפגעהערט מיטלעבן מיט דער וועלט, מיטלעבן מיט די אונטערדריקטע. און דאס איז א פראבלעם, דאס איז א פראבלעם, און א וויכטיקער פראבלעם. פארוואס? ווייל די, די טראדיציע פון דער אידישער ליטעראטור איז אלעמאל געווען א גרויסע פארשטענדעניש אויך פאר אנדערע פעלקער, און עס טויג ניט וואס מיר זיינען געווארן אזוי טויב און שטום. צו דער וועלט און צו אנדערע פעלקער. אינמיטן, צווישן דעם חורבן פון אידישער קולטור אין רוסלאנד און דעם חורבן וואס האט געשען אלע אידן אין דער וועלט, איז געשען דער נס פון מדינת ישראל. ס'איז א פאקט אז אין דער אידישער ליטעראטור איז זייער ווייניג געקומען צום אויסדרוק דער ענין פון ארץ ישראל אמאליקע יארן. וואס איז די סיבה פארוואס די אידישע ליטעראטור האט זיך אזוי ווייניג אפגערופן אויף דעם ענין פון ישראל, פון ארץ ישראל, וואס ווי איר ווייסט אזוי גוט ווי איך, וואס איז אזוי צו זאגן א באשטאנדטייל געוועזן פון דעם אידישן חלום פאר דער צוקונפט זינט יארטויזנטער. כ'קען זיך איצטער נישט אריינלאזן אין אויסרעכענען אלע סיבות, כ'וויל נאר זייער בקיצור אנרופן עטליכע. קודם כל איז דאס געווען צוליב דעם וואס איך האב נארוואס גערעדט די אידישע ליטעראטור האט געטראכט וועגן באפרייען די גאנצע וועלט, און ס'איז ארויסגעקומען א צוריקגאנג אין דער געשיכטע, אז מיר זאלן אויפגעבן דעם חלום פון באפרייען די כינעזער, און קודם כל וועלן זיך אליין באפרייען ערגעץ אין א קליין לענדל וואס האט אין אמאל געהערט צו אידן. די צווייטע סיבה איז געווען דער פאקט, וואס איז נישט אפצולייקענען, אז ישראל ארץ ישראל האט פון איר ערשטן טאג זיך געשטעלט בויען אויף העברעיש, און אידישע שרייבער האבן נישט געוואלט אויפגעבן אידיש. און אגב אורחא וויל איך דערמאנען, און דאס וואלט געפאדערט א ברייטערע אויפקלערונג אבער ווי איך האב געזאגט פאר דעם נישט געטאן קיין צייט, אין לעצטן סך הכל איז ארץ ישראל געווען א אידעאלאגיע און א ווייטער וואונטש, און אידן האבן עס געזאגט אין זייערע תפילות, און דערמיט זענען זיי דאך אפגעקומען. אין געמיט פון דעם אידישן פאלקסמענטש, איז ארץ ישראל פאקטיש אריין נאר אויף אזויפיל אויף וויפיל עס האט זיך גערעדט וועגן פארן אהין שטארבן. מיר רעדן נישט וועגן קאנצעפציעס נאר וועגן אידע, וועגן אידעאלאגיעס נאר וועגן געמיט. און איר ווייסט דאך זיכער אז א שרייבער שעפט ניט פון פראגראמען. און ווען ער שעפּט זײַן אינספּיראַציע פֿון פּראָגראַמען, באַקומט זיך אַ סאָוועטישע דיכטונג, נישט קיין טיף-ייִדישע דיכטונג. און אַזוי ווי אין געמיט פֿון דעם ייִדישן לעבן, אין געמיט פֿון דעם טאָג-טעגלעכן מענטשן, אין געמיט פֿון מײַן מאַמען, איז ארץ-ישׂראל נישט געוועזן אַ זאַך, וואָס האָט אַזוי טיף געלעבט ווי אַלע אַנדערע זאַכן, האָט עס ממילא געהאַט זייער אַ שוואַכן אפקלאנג אין דער אידישער ליטעראטור. אבער ווי עס זאל נישט זיין די סיבות פון דעם וואס איז געווען. היינט איז מדינת ישראל, אזוי ווי כ'רעד אויף אידיש זאג איך מדינת ישראל ניט מדינת ישראל, אז היינט איז מדינת ישראל אומבעדינגט אין אידישן לעבן און מוז אויך זיין און איז שוין טיילווייז אין דער אידישער ליטעראטור א באשטאנדטייל פון איר שאפן. אויב מען זאל פרעגן צו האבן אידישע פאעטן שוין גענוג געשריבן וועגן דעם נס פון ארץ ישראל פון מדינת ישראל, קען מען זיכער ענטפערן אז זייער אסאך, און זייער גרויסע און וויכטיגע ווערק, און דער חבר רביץ האט מסתמא פריער דערציילט פון דער גרויסער גרופע אידישע שרייבער וואס לעבן אין מדינת ישראל, און גלויבט מיר אז דארטן איז דא מינימום פון פופצן ביז צוואנציג שרייבער וואס וואלטן געווען א צירונג פאר דער אידישער ליטעראטור אפילו אין די אלטע צייטן ווען זיי לעבן נאך אין ווילנע. אבער דער פראבלעם באשטייט ניט אין דעם, צי די אידישע ליטעראטור האט שוין דערפילט איר חוב און אנגעשריבן גענוג גרויסע פאעמען, גענוג וויכטיגע פראזאאישע ווערק, פראזע ווערק, וועגן מדינת ישראל. ס'איז דא א קאנפליקט צווישן דעם מדינת ישראל און דעם רעיון פון מדינת ישראל און דער אידישער ליטעראטור. אין וואס באשטייט ער? לאו דווקא אין דער שפראך, ס'איז אביסל א טיפערער ענין. ישראל! מיר ווילן ארייננעמען ישראל אין אונזער געדאנקען און געמיט. און איך ווי איך האב געזאגט, מיר האבן שוין אריינגענומען. אבער וואס איז די פעולה? ישראל וויל אונז ניט ארייננעמען אין איר געדאנק און איר געמיט. פארשטייט זיך אז איך מיין ניט פיזיש. איר ווייסט, איך ווייס עס אזוי גוט ווי איר, אז ישראל ווינטש זיך אז אלע אידן זאלן אהין קומען, אבער זייער פסיכאלאגיע און זייער געדאנקענגאנג, אונזער פסיכאלאגיע און אונזער געדאנקענגאנג פארלאנגען די ישראלים אז מיר זאלן איבערלאזן אין די מדינות פון וואנען מיר קומען.

איינער פון די גרעסטע אידן אין ישראל און א און נישט נאר א דער מנהיג פון ישראל נאר זייער א געבילדעטער מענטש און דער פאקטישער פירער בן גוריון האט לעצטנס געזאגט און איר האט עס געקענט לייענען אין דער צייטונג ער זאגט זיך אפ פון די צוויי טויזנט יאר גלות און אן אנדערש מאל האט ער געזאגט. עפעס אויף אן אסיפה אויף אן אויפנאם פאר יוגנווארג, גיט מיר א שיר השירים פון א בחור מיט א מיידל, און אטא דער ביישפיל וואס ער האט געגעבן פון שיר השירים איז דער סאמע טרעפליכסטער צו איך זאל קענען פאר אייך כאראקטעריזירן וואס מיין איך אז מדינת ישראל וויל די אידן, אבער זי איז שולל גייסטיג דעם גלות. אט דעם ביישפיל וואס ער האט אליין געגעבן פון שיר השירים. שיר השירים, איך וויל מאכן א קורצע דיגרעסיע, ווייל עס האט א שייכות צו דעם ענין, איז זיכער געווען אין איר אורשפרונג א ציקל פון ליבע-לידער ווי עס ווילן זאגן א טייל ביבל קריטיקער, אנדערע זאגן אז ס'איז געווען א דראמאטישע פאעמע, אנדערע זאגן אפילו אז דאס איז געוועזן חתונה לידער, וואו בעת מ'האט באזעצט דעם חתן מיט דער כלה האט מען געזונגען די דאזיגע לידער און מ'האט זיך פאררופן אויף די צייטן פון שלמה. יעדנפאלס, עס איז בלתי ספק געווען א ציקל פון פאלקסלידער, און טאקע וועגן א ליבע פון א בחור מיט א מיידל. אבער אין פארלויף פון די יארטויזנטער איז געשען א גרויסע ענדערונג, און איך וואלט עס אפילו אנגערופן א גרויסע אנטוויקלונג אין גייסט. די אידן אנגעהויבן פון ר' עקיבא'ן אן, האבן צוליב אסאך סיבות מער נישט געקענט אננעמען דעם שיר השירים פון די כתבי הקודש ווי א געזאנג פון א בחור מיט א מיידל. און זיי האבן גענומען אין שיר השירים אריינטייטשן זייער גאנצע געשיכטע, איז דאס געווארן א נאציאנאל געזאנג, און רבי עקיבא האט געזאגט אז שיר השירים איז קודש קדשים, אלע שריפטן זיינען קודש און שיר השירים איז קודש קדשים, ווייל דאס איז א ליד פון כנסת ישראל צו דעם רבונו של עולם. און נאך ווייטער אין דער געשיכטע ווען עס איז אויפגעקומען די קבלה, ווען די מיסטיק איז אנטפלעקט געווארן, האבן די מיסטיקער אריינגעטייטשט אין שיר השירים ניט נאר א נאציאנאל געזאנג פון פאלק ישראל פון כנסת ישראל מיטן רבונו של עולם, נאר בכלל א געזאנג וועגן דעם מענטשן וואס ציט זיך צו באהעפטן צו דעם חלק אלוה ממעל צו דער נשמה זיינער. און דאס איז געווען דער גאנג פון דער אידישער געשיכטע. אין שיר השירים איז דא א פסוק, הנה זה עומד אחר כתלנו, דאס מיידל זאגט, דער בחור שטייט הינטער דער וואנט. איז דאס פארשטייט זיך א שטיף ליד, א ליבע ליד פון מיידל וואס קוקט אויפן בחור וואס שטייט הינטער דער וואנט. אבער די אידן אין גלות האבן געהאט א צו שווער געמיט. פאר אזא טייטש. און חוץ דעם וועל איך אייך זאגן נאך א זאך, אין די צייטן פון שלמה המלך, און אין אפילו אפשר א צייט שפעטער ווען די לידער זענען פארפיקסירט געווארן, פארשריבן געווארן, האט מען זיך נאך אפשר געליבט אויף דער שפראך פון שיר השירים, אבער וואס ווייטער פון יענער עפאכע האט מען זיך אויפגעהערט ליבן אויף דער שפראך פון שיר השירים, אזוי אז קיין רעאלע באדייטונג פון די לידער האבן זיי שוין ניט געהאט. און די אידן האבן נישט געוואלט לאזן אין די כתבי הקודש עפעס סתם א פאעמע, האבן זיי גענומען אין דעם אריינטייטשן הנה זה עומד אחר כותלינו, גאט שטייט הינטער אונזער וואנט, הינטער דעם בית המקדש, און אז דער בית המקדש איז חרוב געווארן האבן זיי געזאגט הנה זה עומד אחר כותלינו, ער שטייט הינטער דער חרוב'ער וואנט פון בית המקדש.

זאל אריינגיין אין געמיט פון דעם נייעם ארץ ישראל. און איך ווייס זייער גוט וואס פאר א געוואלדיגן רענעסאנס עס איז היינט, עס קומט היינט פאר אין ישראל, און איך זאג עס שטענדיג אז ווי גרויס עס זאל נישט זיין דער נס פון מדינת ישראל, איז דארטן געשען נאך א גרעסערע נס, דאס איז די אויפלעבונג פון דער העברעאישער שפראך. ווייל עס דאס איז אזא נס וואס מען קען זיך עס נישט פארשטעלן, עס איז דאך געווען בפירוש א טויטע שפראך, א שפראך פון תנך וועלכע מען האט שוין נישט גערעדט, פון תלמוד וואס איז ניין און ניינציג פראצענט אראמעיש, פון רבנישע שאלות ותשובות וואס האט נישט געהאט אין זיך קיין איינע פון די באגריפן, וואס עס דארף האבן א מאדערנער מענטש. דער רמב"ם אין זיין צייט האט זיך שוין געקלאגט אז ער קען נישט שרייבן זיינע ווערק אין העברעיש, ווייל די העברעישע שפראך האט נישט די אלע טערמינען וואס עס דארף האבן א שפראך אין וועלכע מען וויל שרייבן א פילאזאפיש ווערק. און די היינטיגע העברעישע שפראך האט אזא געוואלדיגן אויפשוואונג, אזא אויפלעב, וואס איז א נס בתוך נס! אבער, און עס גייען ארויס אן א שיעור ביכער וואס קען זיך אפשר פארגלייכן נאר אין צו דער צייט וואס טאקע האט געלעבט דער רמב"ם פון דעם אידיש-שפאנישן רענעסאנס פון צענטן ביזן דרייצעטן יארהונדערט, אבער דאס איז אלץ. און נאך א זאך, און די אלע ווערק וואס עס קומען ארויס זענען חוץ וועגן תנך און משנה וואס איז געשאפן געווארן אין ארץ ישראל זענען דאס טאקע אלע ווערק וועגן די שאפונגען פון אידן אין צוויי טויזנט יאר אין גלות, אבער דאס איז אלץ אפצושליסן די עפאכע פון גלות, ניט איר צו ממשיך זיין ווייטער. און די אידישע ליטעראטור וואלט קען זיך ניט אפזאגן פון איר מאמען, דאס הייסט זי קען זיך ניט אפזאגן אט פון דעם געמיט פון דעם אידן אין גלות, אט פון דעם געמיט פון דעם אידן אין די תפוצות הגולה, וואס האט איר ארויסגעבראכט. אין דעם זעה איך דעם ווירקליכן פראבלעם פון אידישער ליטעראטור מיט ארץ ישראל. און זאל עס ניט פאר אייך זיין קיין רעוואלוציאנערע רייד, דאס רעדט מען שוין היינט אין ישראל גופא, מען איז שוין היינט אין דער ישראלער פרעסע אליין שטארק ארויסגעטראטן געגן דעם דאזיקן גייסט פון די יונגווארג, לאו דווקא די כנענים, זיי זענען א קליין הייפל אבער געגן דעם וואס אין ישראל זאגט מען אויף א אידן פון גלות, ניט יהודי, ניט אלע זאגן עס, אבער א טייל יוגנט זאגט, נאר יהודוני, א אידליק, זשידעק. און וועגן דעם האט געשריבן אן ארטיקל אין דבר דער רעדאקטער, דער געוועזענער רעדאקטער פון דעם אידישן קעמפער, גראדזענסקי, און ער האט דארטן געשריבן און געזאגט איך האב קיינמאל נישט ארויסגעטראטן געגן אנטיסעמיטן, אבער היינט דארף איך ארויסטרעטן געגן די דאזיגע, איך וויל ניט ארויסזאגן דאס ווארט, וועלכע האבן דאס ווארט יהודי פארוואנדלט אין יהודון. איך זאג אייך נאכאמאל, ליבע פריינט, איך זאג ניט חס ושלום אז דאס איז דער גייסט פון גאנץ ארץ ישראל, דאס וואלט געוועזן א שם רע, און איך קען אייך אפילו זאגן אז בשעת ס'איז ארויס מיין בוך אין העברעיש האט מען אין זעלבן דבר געשריבן אז די העברעי די יוגנט פון ישראל דארף לערנען דאס בוך כדי זיך אויסצולערנען ליב האבן דעם גלות איד אדער דעם שיינעם אידן וואס איז געווען און שוין מער ניטא אבער דער דאזיגער פראבלעם איז דא און ער וועט נאך לאנג זיין און דאס איז א טיפע סתירה צווישן דער אידישער ליטעראטור מיט ישראל. אבער זיך גופא מעגן מיר אויך פרעגן די פראגע, ווילן מיר זיך טאקע אליין ניט אפרייסן פון אונזערע חרוב'ע היימען? מיר אליין ווילן טאקע ממשיך זיין דעם גייסט פון די חרוב'ע היימען? די ווירקונג פון חורבן אויף דער יידישער ליטעראטור איז איינע פון די וויכטיגסטע פראבלעמען און איר גרעסטער פראבלעם. מיר דאכט זיך אז די יידישע דיכטער האבן זיך האסטיג און מיט אמאל גענומען דערווייטערן פון חורבן מאטיוו. די יידישע שרייבער האבן זיך דערשראקן פאר'ן פארוואורף אז מיר ווערן א חורבן ליטעראטור. ערגעץ וואו אין אונזער הינטערבאוואוסטזיין ליגט משמעות דער פארלאנג צוליב צו טון די לייענער וואס ווילן שוין מער וועגן חורבן ניט לייענען. מיר האבן נאכאמאל גרויסע באשרייבונגען, הונדערטער כראניקס, מעמוארן וועגן חורבן. מיר האבן א סך קינסטלערישע פאעמען און דראמען און לידער און ערציילונגען וועגן חורבן. אויב עס גייט אין וויינען און קלאגן, האט שוין די אידישע ליטעראטור גענוג געוויינט און געקלאגט אויפן חורבן און מען וואלט זיך שוין טאקע געמעגט, דער מאטיוו וואלט טאקע געמעגט פארשווינדן. נאר וואס פעלט? אין דער אידישער ליטעראטור פעלט דער קינסטלערישער סך הכל. עס פעלט א ווערק וואס זאל

און דער ענטפער איז געוועזן קידוש השם. וואס מער די קרייצלער, די קרייצצוגער, האבן אידן פארניכטעט, אלץ מער זענען אידן געגאנגען אנטקעגן דעם טויט צו מקדש זיין דעם גאט'ס נאמען. ווען עס זענען געוועזן כמעלניצקי'ס פאגראמען, האט דער אידישער שעפערישער גייסט געהאט אויף דעם אן ענטפער, די זוכונג צו א משיח'ן. דעמאלט איז עס געבוירן געווארן די פאלש די באוועגונג פון שבתי צבי דעם פאלשן משיח. און אז די אידישע וועלט האט זיך אנטוישט אין דעם פאלשן משיח, איז אויפגעקומען די חסידישע באוועגונג, און דער חסידישער רבי, יעדער חסידישער רבי, האט דאס געדארפט פארבייטן דעם משיח, ניט דער משיח וואס נעמט צוזאמען אלע אידן און פירט זיי קיין ארץ ישראל,

און די העברעאישע ליטעראטור איז אוועק נאך נענטער, ווייטער, צו ארץ ישראל. אבער אין אונזער צייט, און דאס איז די טראגעדיע פון דער אידישער ליטעראטור, אין אונזער צייט האט דער חורבן נישט געבוירן די גרויסע אידעיע וואס זאל באלויכטן די אידישע ליטעראטור, אז ווען די אידישע שרייבער זעצן זיך שרייבן ווערק וועגן חורבן,

ער האט ניט דעם סוף מעשה במחשבה תחילה, ער ווייסט ניט וואוהין ער גייט, קען זיין ווערק זיין וואס איר ווילט, אסאך שילדערונג און אסאך פסיכאלאגיע, אבער עס קען נישט ווערן קיין פולקאם גאנץ ווערק און קיין נאציאנאל ווערק, ווייל א שרייבער דארף האבן א אידעע וואס זאל באלויכטן זיין גאנג פארן ווערק. ווען טאלסטוי האט זיך געזעצט שרייבן דאס גרעסטע עפ. די גרעסטע עפאפעיע אין דער געשיכטע פון דער מאדער פון דער נייער צייט, מלחמה און שלום וואינא אי מיר, האט ער געוואוסט וואס ער וויל זאגן. ער האט געוואלט באווייזן אז נאפאלעאן איז געווען א קליינער מענטש, ניט קיין גרויסער מענטש, און ער האט געוואלט באווייזן אז רוסלאנד האט באזיגט נאפאלעאן ניט מיטן כח פון קוטוזאוו, נאר מיטן כח פון פשוט'ן סאלדאט. און אזוי ווי ער האט נישט געטרויעט זיינע ליינער אז טאמער פארשטייען זיי ניט וואס ער מיינט, פלעגט רייסט ער איבער אין א סך הערטער דעם גאנג פון ראמאן און שרייבט פשוט'ע ארטיקלען אריין אין ראמאן עסייען און היסטארישע און פאליטישע בעלויכטונגען אז דעם ליינער זאל זיין קלאר וואס ער וויל אויספירן, ער וויל באווייזן אז נאפאלעאן איז נישט געווען גרויס און אז רוסלאנד האט נישט געזיגט אז נישט קוטוזאוו און אלעקסאנדער דער ערשטער האט פארטריבן נאפאלעאן, נאר דאס גאנצע רוסישע פאלק. וואלט אין דער אידישער ליטעראטור זיינען אויך געווען גרויסע מייסטער וואס האבן געוואוסט וואו זיי גייען. אזוי איז געוועזן ביאליק, אזוי איז געוועזן ברענער. און בלויז פאר איין ביישפיל וויל איך אייך זאגן,

אדער פון משה לייב האלפערן א נאכט וואו ער באשרייבט די פאגראמען פון זיבעצן יאר זענען דיכטעריש אומפארגלייכליך גרעסער פון ביאליק'ס בעיר ההריגה וואס ער האט אויסגעליען ביי דעם נביא יחזקאל דעם שוין באשטימטן און פאראויסן דעם טאן פון בן אדם ווי גאט רעדט צו יחזקאל האט ביאליק האט ביאליק גערעדט דארט נאכהער צו די מענטשן. אבער איין זאך מאכט גרויס ביאליק'ס פאעמען קעגן די פאעמען פון אלע אידישע דיכטער ווייל ער ווייסט דעם אויסוועג.

און דעמאָלט ווען זיי דערהרגענען דעם וואָלף, קערט ער זיך אום און ער זאָגט צו די יידן, וויינט ניט! זיי דערזען, אַז ס'איז נישט קיין וואָלף, ס'איז אַ רב. זאָגט ער, וויינט ניט, יידן, מיר איצטער איז מיר גוט. ער מיר גוט, וואָס ער איז אומגעקומען, ווייל אויב זיין קהילה איז אומגעקומען, מוז ער, דער לעצטער ייד, אויך אומקומען. דאָס הייסט, אַז דער, אַז, אַז ער האָט נישט געהאַט קיין אַנדער אויסוועג צו פאַרענטפערן די גרויסע טראַגעדיע, נאָר פון נאָך אַמאָל, פון, פון זיך אַליין פאַרמשפּטן אויף אומקומען, דיכטעריש זיך פאַרמשפּטן. און איך האב עס געזאגט ליבע פריינט אין ניו יארק ווען עס איז פארגקומען עס קומט דארטן פאר איינמאל אין יאר אין קולטור קאנגרעס א גרויסער צוזאמענקלייב פון זעקס הונדערט זיבן הונדערט מענטשן ווען מען טיילט די אידישע שרייבער פרעמיעס און איך האב עס אריינגעפירט דעם אויפדערנאכט ווען מען האט געדארפט טיילן די פרעמיעס און לייוויק איז געווען פארזיצער דער גרויסער פאעט דער און גאר גרויסער פאעט לייוויק און איך האב עס געזאגט אין זיין אנוועזנהייט און איך האב אים געזאגט איך וועל עס אויך זאגן ווען ער וועט נישט זיין דערביי. מענדעלע האט געוואוסט וואס ער איז אויסן. פרץ האט אוודאי געוואוסט. אבער די אידישע ליטעראטור היינט איז נישט באלויכטן מיט דער אידעע. וואלט די אידישע ליטעראטור היינט צוריקגעקומען צום סאציאליזם, און די שרייבער וואלטן אין טיפן גלויבן אין סאציאליזם פרובירט פון דעם קוק-ווינקל, פון דעם קינסטלערישן קוק-ווינקל, קוקן אויף דער טראגעדיע און זען דעם אויסוועג אין סאציאליזם, איז ניט וויכטיג ס'איז אן אמת'ער אדער א פאלשער אויסוועג, אבער ס'וואלט געווען פאר דעם שרייבער א אידעע וואס וואו ער זאל גיין און וואס זאל אים פירן. וואלט די אידישע ליטעראטור פרום געווארן, איז פאר א פרומען שרייבער אוודאי דא די אידעע פון גאט. און וואלט די אידישע ליטעראטור ווי א גאנצע, ווי א ס, אין סך הכל, געגלייבט טאקע באמונה שלימה אין מדינת ישראל, וואלט עס אויך און אוודאי געווען אן אויסוועג. אבער אזוי ווי ס'איז איצטער, איז די האט די אידישע ליטעראטור פאר איר אויפגאבע, פאר איר גרויסע אויפגאבע, ניט נאר צו באשרייבן דעם חורבן, נאר צו שטעלן זיך די סאציאלע, די פילאזאפישע, די נאציאנאל היסטארישע פראגע, ווי אז וואס, ווי זאלן מיר קוקן אויף דעם חורבן, וואס זאלן מיר זען פאר ניט נאר אירע סיבות, נאר אויך איר אויסוועג, איר אויסגאנג. צוליב דעם גרויסן חורבן. און ווי א רעזולטאט פון חורבן גופא, צוליב אונזער ענטוישונג אין דער מערב ציוויליזאציע, איז אין דער אידישער ליטעראטור זייער פארשטארקט געווארן די בענקשאפט נאך די פארשוואונדענע דורות. און א מערקווירדיגע זאך, אין דער אמאליגער ליטעראטור, און באזונדערס אין דער השכלה ליטעראטור, איז זייער פאזיטיוו ארויסגעקומען דער משכיל, דער אויפגעקלערטער, און זייער נעגאטיוו, דער פארצייטיגער פרומער איד. היינט האט זיך עס אבסאלוט געענדערט אין דער היינטיגער אידישער ליטעראטור, כמעט אן אויסנאם, קומט ארויס דורכאויס פאזיטיוו דער פארצייטיגער איד, און נעגאטיוו דער היינט-מאדישער מענטש. און אין אונזער ליטעראטור באזונדער אין אונזער עסייאיסטיק האט זיך אנגעהויבן דער אזויגערופענע פרשה פון אהבת ישראל וואס מען האלט מען האט וועגן דעם פריער געשריבן מער און איצטער אויך גענוג אז מען דארף איבערשאצן און איבערשרייבן די אידישע געשיכטע בכלל ווייל עס איז געשריבן געווארן אן אהבת ישראל אן ליבע צו אידן און בפרט די אידישע ליטעראטור איז געשריבן געווארן אן אהבה צו אידן, און פאר א ביישפיל נעמט מען מענדעלע מוכר ספרים, אז ער איז געווען א משכיל און ער האט ניט ריכטיג פארגעשטעלט דאס אידישע לעבן. ער האט אונז געגעבן, שרייבן די עסעיסטן די אהבת ישראל'ניקעס, א פאלש בילד פון אונזער עבר, פון בעל טאקסע, פון דעם רב און פון גאנצן אידישן לעבנסשטייגער. אבער מיר קומט אויס אז אויב אויב מען האלט שוין ביי איבערשרייבן די אידישע ליטעראטור זאל מען שוין אויך איבערשרייבן דעם תנ"ך, ווייל דארטן ווערט דערציילט א מיעסע מעשה ווי יעס ווי די ברידער האבן פארקויפט יוסף'ן, און ווי דוד המלך האט געשיקט אוריה החתי אויפן טויט כדי צוצונעמען זיין ווייב בת שבע. מיר קומט אויס אז א ליטערא דער ערשטער געבאט פון א ליטעראטור איז צו זיין אמת, און די אידישע ליטעראטור איז געווען אמת אין איר באשרייבן די אידישע פארגאנגענהייט. ווען מען האט ליב טאטע מאמע האט מען זיי ליב אויך מיט זייערע אבערגלויבנס, ווען מען האט ליב קינדער האט מען זיי ליב אויך מיט זייערע חסרונות. די אידישע שרייבער און טאקע מענדעלע מוכר ספרים האבן זייער ליב געהאט האבן ליב געהאט און האבן ליב דאס אידישע פאלק און זיי האבן געשריבן וועגן די חסרונות פון דער אידישער פארגאנגענהייט נישט ווי א שונא חס ושלום נאר ווי נאמנים פצעי אוהב ווי א גוטער פריינד און דעריבער איז די אידישע ליטעראטור ביז היינט אונדזער גלאָריע, און מיר האָבן איר ניט איבערצושרײַבן, מיר דאַרפֿן זיך מיט איר גרייסן. טאָמער האָט אַ האַלב-משׂכּילישער שרײַבער, דינעזאָן, אָנגעשריבן אַ ראָמאַן, ווי אַ גאַנצע שטאָט מיט ייִדן רודפֿט אַ יתום, יאָסעלע, איז געקומען שלום-עליכם. און אים איז ניט געפֿעלן װאָס ער האָט באַװיזן דינעזאָן דער משׂכּילישער שרײַבער, װי אַ שטאָט מיט ייִדן רודפֿט אַן אַן אומשולדיק יינגעלע אַ יתום, װײַל ער האָט ניט װער זאָל זיך פֿאַר אים אָננעמען, און האָט גענומען אָט דאָס זעלבע יתומל און האָט אים אַ נאָמען געגעבן מאָטל פּייסי דעם חזנס, און ער האָט באַװיזן, װי אַ גאַנצע שטאָט מיט ייִדן פֿאַר איז אים מוחל אַלע זײַנע שטיפֿערײַען, און װאָס ער טוט ניט אָפּ טשעפעט מען אים ניט, און ער זאָגט, מיר איז גוט, איך בין אַ יתום, ווייל אַלע פון דעם איינבינדער, חוץ מנשה דעם רופא, איז די גאַנצע שטאָט מיט אידן, האָט מיט אים גרויס מיטלייד, ווייל די ווייל די אידישע ליטעראַטור האָט אַפילו געוואָלט פאַרריכטן אַ טעות, וואָס עס האָט געמאַכט אַ האַלב-משכילישער שרייבער. ליבע פריינט, איך וויל פאַרענדיקן מיט דעם, חוץ וואס איך האב געזאגט וועגן די פראבלעמען פון דער אידישער ליטעראטור, צו זאגן אייך פון דעסטוועגן וואס איז דער אויפטו פון דער אידישער ליטעראטור? מיר זיינען דאך נישט א פאלק וואס זיינען געבוירן געווארן מיט מענדעלען מוכר ספרים און אויך ניט מיט אייזיק.